טייערע ברידער, אונז זענען מיר ממשיך אין אונזער סדר, אונז לערנען דא זוהר פרשת אמור, אונז האבן אנגעהויבן ווייל דא האט אנגעהויבן די פרשה פון די מועדים, האלט היינט מיין איך די פיפטע אדער די זעקסטע שיעור וואס גייט קלאר אויפן סדר פון די זוהר, די מעלה ווען מען טוט אזוי איז אז מען קען לערנען אסאך זאכן בדרך אגב, אסאך דברים יסודיים, אסאך זאכן וואס מען דארף טראכטן וועגן זיי. באופן כללי בפני עצמם, מען ווערט נישט סטאק אין די היינט איז די יום טוב און אזוי און אזוי, און עס איז מען זאגט אין די קאנטענט וועלט הייסט דאס עווערגרין קאנטענט יא, זאכן וואס זענען אלעמאל אמת, איינער וואס שרייבט א ספר אדער לערנט א שיעור אויף פרשת ויחי, איז זונטאג ויחי איז שוין אווער, און איך שיק געווענליך מיין שיעור אזוי דריי מינוט פאר שבת, און אמאל אין ארץ ישראל איז שוין שבת, איך ווייס. איז וואס איז די פשט? אונז זענען אונז זענען נישט דא צוגעקומען צו לערנען תורת מצוות עשה שהזמן גרמא, אונז לערנען דא תורה וואס איז תורת אמת וואס איז תורת חיים. עס איז עווערגרין, עס איז אלעמאל גוט, עס איז אלעמאל רעלעווענט, און פארשטייט זיך אז עס העלפט אז עס קומט א שבת, אז עס קומט א יום טוב, העלפט עס אויך צו פארשטיין, ווייל אויב האט א מענטש האט די בעיסיק איידיעס אין זיין קאפ קלאר, איז דו ווייסטו דאך וויאזוי צו טון למעשה ווען ס'קומט עפעס א גוטע זמן אזוי ווייטער. אבער אונז האלטן אונז, כ'וויל אביסל מסביר זיין די המשך הזוהר, כ'האב צוטיילט בעזרת השם דארף מען ארום שיקן, ס'איז געווען בערך פיר פינף שיעורים אויף די ערשטע שטיקל זוהר פון אדם ובהמה תושיע השם, און די זוהר גייט אביסל ווייטער, אונז האבן אנגעהויבן אביסל לעצטע וואך די צווייטע שטיקל זוהר, אונז ווילן אבער גיין ווייטער די ענינים וואס ער רעדט דא די. עולמות וואס ער עפנט אונז אויף דא און מסביר זיין וויאזוי אונז זענען אנגעקומען דא אונז האבן גערעדט אז פאר מען דארף ווערן א מאכן א יום טוב דארף מען דאך זיין א מענטש עטליסט זיין א בהמה אדם ובהמה תושיע השם אז סיי א מענטש סיי א בהמה דארפן אדורכגיין זיבן טעג שבעת ימים וביום השמיני און דארף מען זיך אביסל ארויסהאבן, אביסל זיך נאך מער מפשט זיין וואס ס'מיינט, וואס מיינט דאס די זיבן, די אכטע, ס'האט דאך דא א מובן, אונז האבן אנגעהויבן באמת מיט דעם מובן, צדק און משפט, צדקתך ומשפטיך, דאס זענען דאך מושגים, דאס איז דאך אין די זוהר'ס לענגווידזש איז דאס ספירות, תפארת און מלכות, וואס דאס דארף מען האבן, כדי אנצוקומען עניוועיר. לאמיר טראכטן פון מתן תורה. מיט רבי חייא, לאמיר טראכטן פון מתן תורה. לאמיר טראכטן א ענליכע נקודה, א ענליכע זאך אין מתן תורה, מיט דעם סיי פארשטיין בעסער וואס איז די שביעי שמיני, און בעצם פארשטיין אז ס'דא א הקדמה צו מתן תורה. זייער א וויכטיגע זאך. אונז לערנען אלעמאל, אונז זענען אידן, אונז האבן א תורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ס'איז אבער זייער אינטערעסאנטע זאך ווער ס'קוקט אריין אין די פסוקים. די פסוקים פון פרשת ויחי און די פסוקים אין שירת דבורה זעהט אז מען רעדט פון מתן תורה קומט עס אלעמאל מיט א הקדמה, אינטערעסאנטע הקדמה, די הקדמה פון שירת דבורה איז געווען ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה אף שמים נטפו און אזוי ווייטער. דאס הייסט אז די תורה קומט פון ערגעץ, און אזוי ווי די חכמים האבן באליינט די פסוקים, ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו, עס האט גענומען אזויפיל פיר עקסטרע חלקים פון פסוקים ביז מ'איז אנגעקומען צו די מימינו אש דת למו, ביז מ'קומט אן צו דעם טאג יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב, דאס איז דאך די טאג וואס יעדן טאג וואס א איד לערנט איז דאך כאילו היום ניתנו, דארף מען אדורכגיין די גאנצע זאך. איז דאך א דבר פלא. נישט קלאר על פי פשט וואס ס'מיינט די פסוקים. מיר דארפן אריינגיין אביסל אין דעם. אבער די חכמים האבן עס גע'דרש'נט, ווערט געברענגט אין רש"י אויף די פסוקים. ווערט געברענגט אין מדרש. די מעשה ווערט געברענגט אין די ניגון פון יום טוב עהרליך וואס אלע קינדער ווייסן. דער אייבערשטער איז געגאנגען צו די אלע גוים, צו די אלע פעלקער, צו עשו, צו ישמעאל, צו אזוי ווייטער. און זיי מציע געווען אפשר ווילן ענק באקומען די תורה, און זיי האבן געזאגט ניין האלט עס אליין מיר האבן אן אנדער מיין, און אזוי ווייטער. ס'איז דאך א אינטערעסאנטע מעשה. וואס וויל מען פון דער גאנצער מעשה? זייער מאדנע. ממילא אז מען קוקט אין די גמרא אין עבודה זרה איז משמע אז די סיבה פארוואס די גמרא ברענגט לפחות די מעשה איז ווייל ס'איז דא א שאלה וואס איז וואס זענען שולדיג די גוים נעבעך? מען טענה'ט טענות זיי האבן טענות אויף די גוים אז זיי פירן זיך נישט אויף מענטשליך, זיי האבן נישט קיין תורה, וואס קען מען וויסן וואסארא טענות קען מען האבן פון זיי זענען דאך א שוגג, א אומר מותר, א אונס, א טועה, וויאזוי קען מען האבן טענות אויף זיי? און די גמרא אין עבודה זרה לייגט דאך אראפ די גאנצע מעשה אז די אייבערשטער העט קומען און פרעגן די גוים פארוואס אה... פארוואס פאלגן זיי נישט די תורה, פארוואס זיי אנדערע וועלט, פארוואס פירן זיי זיך נישט מענטשליך, ס'איז דאך דא תורה, איז דאך סתם, איז דאך מענטשליכקייט, איז דאך איידלקייט, איז דאך העכערקייט, איז דאך אלעס גוטע זאכן די תורה. יא, דאס איז דאך די ערשטע זאך וואס מען לערנט דא, יא, זייער וויכטיג, פון די גמרא, אונז זאלן נישט מאריכן די נקודה היינט, אבער אז די גמרא נעמט אן אז די תורה, דאס הייסט פאלגן די תורה, אין הכי נמי, מען האט דאך מקבל געווען, דארף מען מהגר זיין די גאנצע שקלא וטריא אין די גמרא דארט,

וואס זענען דאך גארנישט שולדיג. איז ענדע איך און די תירוץ איז די גמרא די זעלבע זאך באר היטב בשבעים לשון, מ'האט סתם יא געוואוסט. וואס איז די פשט פון דעם היסטאריש רעדן די ראשונים, ס'טוט זיך א שטיקל מבוכה אין דעם, די זוהר אליינס רעדט אביסל פון די קשיא אין פרשת, אין א אנדערע פרשה אין פרשת בלק. מוטשעט זיך דער זוהר, און דאס איז באזעצט אין ראשונים אויך די קשיא, דאס הייסט, זיי האבן נישט געוואוסט, איינפאך, אין אונזער גמרא שטייט א מדרש אז מען האט געברענגט די תורה פאר די גוים, איז פארט די גוים גארנישט שולדיג פון דעם, איז וואס איז טאקע די פשט? איז דער רמב"ם און אפשר דער זוהר אין איין צד האט געזאגט אז עס מיינט אז דער אייבערשטער שיקט נביאים פאר די גוים, און ווייל דארט, וועגן דעם שטייט עס אין פרשת בלק, ווייל בלעם איז געווען א נביא פאר די גוים, ער האט זיי געדארפט אויסלערנען די תורה, און זיי האבן עס נישט געוואלט, אין אנדערע ווערטער, אויב מען וויל עס אביסל פארברייטערען, נאר צו ענדיגען די איינע נקודה, אז גוים האבן אויך טיטשערס, און אין הכי נמי פונקט דעי תורה, דארף מען נישט אריין, דאס מיינט טאקע די פרטים, מען רעדט דאך יעצט קודם כל פון זיין א מענטש, יא? נישט נאר דאס, די גוים וואס די גמרא רעדט דאך זענען די רוימים און די יוונים און די און די אנדערע וואס האבן מחריב געווען די בית המקדש און גערוידעפט די אידן, דאס איז נישט, אלע תורות זענען מסכים, יעדע נארמאלע תורה, יעדע נביא אין די וועלט דארף מסכים זיין אז דאס איז נישט קיין וועג, אלא מאי פארוואס האט ער עס נישט געטון? ווייל ס'איז מקלקל געווען די תורה, פארוואס פאלגט ער נישט די תורה? קענסט זאגן אז ער איז א שוגג, תירוץ האט אויך, איז דאך דא אלעמאל, אין יעדע פלאץ, לא, אפילו לא עשה, אפילו לא עשה כן לכל גוי, אפילו ביי די גוים איז געווען בלעם, איז געווען איוב, איז געווען מענטשן וואס איז געווען צדיקים, איז דאך אפשר היינט דא, און וואס זיי זאגן בעצם פאר די מענטשן, סור מרע ועשה טוב, ווארום פשיטא, און אויף דעם זאגט די גמרא אז דאס איז א משל, אפשר דאס איז די פשוט'ע פשט, פון די גמרא אז מען האט געזאגט פאר די גוים ענק ווילן די תורה, מען זאגט ניין אונז ווילן בעסער לא תנאף, אונז ווילן נישט לא תנאף אונז ווילן די תנאף, נו אז די ווילסט נישט קען מען גארנישט טון, הייבט זיך אן נאך א שמועס, יעדע פרט איז א אונס און אזוי ווייטער, איז שוין דאס איז שוין חשבונות וואס דער בית דין של מעלה קען מאכן, אבער על כל פנים פאר אונז האבן מיר פארענטפערט אביסל אז. אז די גוים איז האבן האבן יא א תביעה מען קען מען האט זיי געווען מציע געווען די תורה און זיי האבן נישט געוואלט דאס איז די פשוטע פשט פון די גמרא כ'האב שוין דערמאנט אביסל א ענין וועגן דעם וואס איז סתם א וויכטיגע א וויכטיגע ענין צו צו מסביר זיין ס'דאך אבער נישט די פשוטע פשט פון די פסוק יא ווער ס'קוקט אריין אין די פסוק יא ס'איז גאנץ גוט אז מ'זאגט אז פארוואס פארוואס קען מען האבן טענות מיט די גוים וואס האבן אויך געהאט א א זיי האבן געהאט א טשענס צו באקומען די תורה און זיי האבן פארפאסט זייער טשענס אקעי, שוין פארענטפערט די קשיא אבער וועגן דעם דארף משה רבינו פאר דעם דארף דבורה הנביאה און נאך אפשר ווען זיי רעדן וועגן ווי די אייבערשטער קומט צו מתן תורה דארף מען רעדן ווי ער קומט פון שעיר און פון און פון פארן, וואס פאר א מין זאך איז דאס? פון אדום? וועגן דעם? יא, אין הכי נמי איז א קלייניקייט, ס'איז א וויכטיגע זאך, נישט סתם א קלייניקייט, ס'איז א וויכטיגע זאך, אז מ'רעדט וואסערע אחריות, צו מ'קען באשולדיגן גוים, צו מ'קען נישט, וואס איז שולדיג דער רוימער טיטוס אז ס'האט מחריב געווען די בית המקדש, ווייל ער האט דאך נישט קיין תורה, ער ווייסט נישט אז ס'נישט קיין גוטע זאך צו מחריב זיין די בית המקדש, יא כולי. שוין, מ'פארענטפערט מיט א שיינע מעשה, מיט א שיינע מדרש, בדרך ציורי, כדרך המדרש. אבער וואס? וואס קומט דאס דא אריין? פארוואס איז דאס אזוי וויכטיג? יעדע מאל, יעדע מאל איז דער תורה איך מיין נישט יעדע מאל, ס'איז דא פרשת פרשת יתרו וואס דארט שטייט עס נישט, ס'מרומז, ס'דא מפרשים וואס טרעפן רמזים פון דעם פרשת יתרו אויך, אבער יעדע מאל ווען די פרקים וואס רעדן בדרך שירה, יא, ס'איז דאך פרקים פון שירה, שירה איז דאך פרקים פון השראה, ס'איז דאך פרקים וואס ווילן מצייר זיין פאר די מענטשליכע הארץ, פאר די מענטשליכע נשמה וואס עס מיינט צו באקומען די תורה, אין אנדערע ווערטער, יעדע מאל, יעדן טאג וואס מ'זאגט ברכת התורה, זענען זיי קומען זיך אריין אין דעי השם מסיני בא אין דעם השם בצאתך משעיר אזוי אזוי גייט דאך די סדר אז דבורה הנביאה האט זיך מתבונן געווען אין מעמד הר סיני און און די התגלות פונעם אייבערשטן און במשך די היסטאריע און בפרט אין הר סיני האט זי גערעדט ווי ער קומט פון שעיר פון אדום איז וואס וואס איז די פשט? אויב מען פארשטייט אז דאס מיינט טאקע דעי עפעס וועגן דעי דרשה דעי מדרש אז מען גייט צו די גוים יא ס'איז א שיינע מעשה אז זיי קומען אבער ביי יעדעם נישט נאר דעם שטייט ער קומט פון דארט משעיר ער איז געקומען יא גראדע אויפן וועג צום גיין די געבן די תורה פאר די אידן זענען דורך געגאנגען דארט דאס איז איין מורא'דיגע זאך וואס מ'דארף מתבונן זיין און מ'דארף טרעפן א וועג און די זוהר גייט טרעפן א וועג לפי דעתי לפי פירושי אז דאס איז זייער וויכטיג דאס הייסט יעדע טאג יעדע מאל וואס א מענטש איז מקבל די תורה יעדע ענין וואס איז כאילו היום ניתנה און יעדע חידוש תורה וואס איז דא גייט עס אדורך די שעיר און די אדום און די ישמעאל ס'איז נישטא קיין אנדערע וועג צו באקומען די תורה אבער מ'דארף דאס פארשטיין. נאך א קשיא וואס די זוהר פרעגט כמעט בפירוש און ער לייגט עס אריין אויך בדרך המדרש אין די מעשה רבי חייא אליינס אויף די מדרש אויף די מעשה איז אזוי אונז ווייסן דאך מ'קען עס פרעגן אזוי אז די תורה איז קדמה לעולם אלפיים שנה לכאורה ווען מען זאגט דאס מיינט עס צו זאגן דאס וואס שטייט אין אונזער תורה דאס ווי מעמד הר סיני עס איז געווען די אידן איז שוין אלץ געווען נישט קיין נייע זאך נישט קיין מקרה עס איז נישט פונקט מען איז געווען איד מענטשן אין מצרים מען האט זיי געדארפט ארויסנעמען פונקט אזוי ווייטער נאר די תורה איז זייער וויכטיג אין אנדערע ווערטער לאמיר אפרעדן די אלפיים שנה איז נאר א דוגמא דא תורה ווען אונז לערנען תורה געווענטליך בפרט ווער עס לערנט דרך הזוהר ווער עס לערנט מיט א פנימיות איז עס א עצמיות'דיגע זאך. אידן זענען געווען מוכן צו די תורה אויכעט פאר אלפיים שנה קדמה לעולם. בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית די גאנצע זאך וואס אונז רעדן אז די תורה איז געגעבן געווארן פאר אידן אז די תורה איז געגעבן געווארן פאר. אונז בני אברהם יצחק ויעקב און נישט נאר דעם אונז לערן דאך ספר בראשית יא אונז קומען דאך יעצט צום סיום פון ספר בראשית אין די סדר קריאת התורה וואס איז א גרויסע סיום איינע פון די ויחי יעקב איינע פון די גרעסטע סיומים פון די תורה די ערשטע וואס האט אנגעהויבן נאך שמחת תורה מען זאגט שוין חזק דאך א זייער פרייליכע סיום, ענק ווייסן ספר בראשית איז די לענגסטע ספר אין די תורה, ס'האט די מערסטע פרשיות, צוועלף גאנצע פרשיות האט מען געענדיגט, דורכגעגאנגען א גאנצע היסטאריע פון אדם הראשון פון בריאת העולם ביז מ'האט שוין, שוין דא צוועלף שבטים, שוין דא זיבעציג אייניקלעך פון יעקב אבינו, שוין דא ויפרו וירבו מאוד. אוודאי גייט מען שוין די מעשה פון יציאת מצרים אבער אין א סערטען סענס אזוי ווי איינער בויט א בנין די ערשטע זאך דארף מען איינגראבן די יסודות בויען א שטארקע יסוד א שטארקע פאונדעישן א בעיסמענט שפעטער די גאנצע בנין גייט שוין אויף דעם ספר בראשית איז געגראבן געמאכט די יסודות פון כל התורה כולה די די זאך די אידענטיטעט פון די אידן פון די תורה פון די וועג וויאזוי די תורה קוקט אויף די וועלט פון די וועג וויאזוי די אלע בעיסיק בילדינג בלאקס די בעיסיק קעטעגאריס אין וואס די תורה טראכט אלעס שטייט אין ספר בראשית מכאן ואילך איז לפירושא זיל גמור יא מען דארף מברר זיין דאס וואס טוט מען מיט די אור און וואס טוט מען מיט די חושך וואסערע הלכות זענען דא אויף די אור און די חושך וואסערע רמזים וואסערע מעשה אבות איז די סימן לבנים וואס געשעט ווי קומט ארויס פון די שרשים פון די אבות די גאנצע היסטאריע די גאנצע מעשה פון די בנים און אזוי ווייטער אבער די עיקר די עיקר די די פאונדעישן האט מען דא געבויט יא איז אט אז מען טראכט אזוי און עס איז זיכער אז אזוי טראכט מען בדרך פנימי יא בחיצוניות קען מען אנהייבן די תורה פון החודש הזה לכם אבער אויב מען וויל כח מעשיו אויב מען וויל האבן די די מעשה בראשית און מעשה מרכבה אויף וואס די תורה איז געבויט, ס'איז אוודאי א פאונדעישן וואס איז נישט אלעמאל ראוי צו חושף זיין, מ'קען עס נישט אלעמאל עפענען, אזוי ווי א פאונדעישן באהאלט מען גוט, יא, ס'איז א יסוד, די סוד, ס'איז די יסוד, ס'איז די זאך וואס אויף דעם די בנין שטייט און מ'טוט נישט אלעמאל זיין אפן און עס גלייך צו אראפפאלן באריכות, אבער ס'איז זיכער אז יעדער איינער וואס וויל לערנען די. תורה מיט א מיט א געבויטע וועג, ער וויל פארשטיין די נישט נאר די הלכה נאר די אגדה, די יסודות האגדה, די יסודות מעשה בראשית פון די תורה דארף עס לערנען ספר בראשית. יעצט אז מען טראכט אזוי וועגן די תורה, דאס איז א געוויסע וועג פון זאגן אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, אוודאי ווען מען זאגט קדמה לעולם מיינט עס דאך פאר בראשית אויך, אבער דאס דארף מען דאך זיכער פארשטיין, אבער לפחות אין בראשית, און לפחות די אלפיים שנה שקדמה עולם לתורה, יא, וואס איז געווען אלפיים תוהו, וואס דעמאלטס האט מען געגראבן די יסודות פון די תורה. און נאכדעם קומט מען אן צו פרשת וזאת הברכה צו שירת דבורה און מ'הערט אז די גאנצע זאך איז געווען אן על תנאי איז דאך א מאדנע זאך יא אפילו דאס וואס מען זאגט אז די וועלט איז געווען באשאפן געווארן על תנאי איז מאדנע פון דעם יא ווען די אידן וואלטן נישט מקבל געווען די תורה וואלט חוזר געווען די עולם לתוהו ובוהו און שוין קען מען נאך הערן אז ס'מיינט צו זאגן אז די וועלט לכתחילה געדארפט אנקומען ביז די תורה און מ'זאגט נאך מער מ'לערנט אז די גאנצע זאך אז די אידן, יא, עם ישראל מקבלי את התורה, די מענטשן, די ישראל, אויב זיי, די גאנצע זאך אז זיי האבן באקומען די תורה, ס'איז דרך אגב, בעצם האט מען עס געוואלט געבן צו ישמעאל, מ'האט עס געוואלט געבן צו עשיו, נו, אז זיי האבן נישט געוואלט, לאסט טשענס, יא, די, סתם אינטערעסאנט פארוואס אונז זענען געווען די לעצטע, פארוואס ס'איז נישט געגאנגען גלייך צו אונז, שוין, אבער די, די לעצטע טשענס, די לעצטע, די לעצטע קאסטמער האט עס פיינעלי ברוך השם געקויפט, און ער האט נאך געגעבן א רעסיט, ווי יום טוב זאגט, און שוין. אין אנדערע ווערטער די אלעס און וכי לחינם יגע אברהם יצחק ויעקב וכי לחינם האט מען געבויט די גאנצע סדר המרכבה די גאנצע סדר היסודות וואס מען בויט דא אין פרשת ספר בראשית אז אפשר זאל מען געבן די תורה פאר ישמעאל וויאזוי קען זיין אזא זאך? זיכער אז איינער וואס פארשטייט אז די זאך וואס הייסט ישראל איז נישט סתם ס'איז דאך דא א סוד א סוד פון מעשה בראשית בראשית איז בשביל ישראל שנקרא ראשית איז קען מען עס געבן די תורה פאר פאר סתם אפשר נישט ווייסטו וואס נאך מילא ווען זאגסטו מ'האט געדארפט געבן די תורה איך ווייס לכתחילה אבער מ'רעדט דאך דא אינמיטן יא מ'האלט די אייבישטער שוין אויפן וועג צו הר סיני און ער זאגט איין מינוט כ'דארף מאכן א סטאפ יא דאס הייסט די אידן האבן געמאכט געציילט ניין און פערציג טעג דארטן ספירת העומר זיך מיט זיי זענען געווען אין מצרים נעבעך פיר הונדערט יאר זיך געפלאגט און אלץ כדי אז אפשר זאל מען אנקומען צו באקומען די תורה און און זיי האבן געציילט ספירת העומר ווען זיי לערנען, זיי האבן זיך מטהר געווען און געמאכט שלושת ימי הגבלה, און ס'איז אזוי ווי א, שטעל דיך פאר א חתן א כלה, יא געטראפן, איינער געטראפן א כלה, תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה, און ברוך השם געטראפן די כלה און זי איז געווען זיין שידוך פון ששת ימי בראשית, ראויה היתה מששת ימי בראשית, און מ'האט שוין געטראפן און מ'האט שוין אויסגעארבעט און מ'האט שוין גוט צוזאמגעשטעלט געטראפן צוזאמגערופן די עולם און געברענגט די מחותנים שטייען שוין גרייט און די גאנצע עולם שטייט אויפן וועג צו די חופה און די חתן זאגט איין מינוט,

וויסן וויאזוי מען קומט אן צו די תורה, וואס איז די וועג צו די תורה, און די וועג צו די תורה גייט דורך שעיר און און און אדום און דאס דארף מען זייער גוט ארויס האבן. איז רבי חייא אין די זוהר דא און אויך די זוהר אין פרשת אחרי מות, האט ער געזאגט א גרויסע חידוש, ס'איז געבויט, ער האט געטראפן עס איז געבויט אויף די גמרא איז מרומז אזא ענין אפשר, האט די זוהר געזאגט א גרויסע חידוש, מען האט מפקיע געווען די גאנצע זאך וואס אונז זאגן אז מען האט עס געגעבן פאר אידן, ס'איז דא אברהם און יצחק און ס'איז דא תולד בני אברהם יצחק ויעקב. וואס אונז האבן די תורה מען רעדט דאך לכאורה פון דעם די שאלה וועלכע מענטש כאילו די שאלה איז געווען צו וועלכע מענטש גיבט מען די תורה צו דעם מענטשן אדער יענעם מענטשן זאגט דער זוהר ניין עס פאלט דיך אריין די גאנצע שאלה, אזוי זאגט די זוהר, די גאנצע שאלה צו וועם מען זאל געבן די תורה, וואס אויף דעם האט זיך געדרייט די גאנצע וועלט דארטן אין די אין די מעשה, איז געווען צו מען זאל געבן די תורה צו מענטשן מיט א ברית מילה אדער אן א ברית מילה. דבר פלא. כ'זאג מיין פשט און אזוי וועסט דאס לערנען אנדערש זאלסט נישט זיין ברוגז, אבער כ'האב זיך שטארק געמוטשעט פאר צוויי וואכן שוין אויף צו פארשטיין דעם, און אזוי קומט מיך אויס דארף מען לערנען. וואס הייסט? וואס מיינט ברית מילה? האמיר דאך יעצט געלערנט א מינוט צוריק, לעצטע וואך. אזוי ווי ברית מילה, און באמת איז דא די צוויי זאכן, שביעי און שמיני, שבת און מילה, יא, אז שבת און מילה, דאס זענען די ערשטע זאכן וואס מען זעט אז א מענטש ווערט נישט געבוירן, ער איז נישט קיין בהמה, מיר האבן גערעדט לעצטע וואך, אין א געוויסע סענס איז ער יא אויך א בהמה, עס איז אויך חלק פון די נאטור וואס די אייבערשטער האט געמאכט, א מענטש איז נישט קיין בהמה, א מענטש דארף קודם כל מאכן א ברית מילה, דארף קודם כל מאכן א געוויסע הכנה, א געוויסע עבודה כדי זאל באקומען א נשמה, א מענטש ווערט נישט געבוירען מיט א נשמה, אפשר מיט א הכנה פון א נשמה, מיט פאטענציעל פון א נשמה, אבער א מענטש דארף זוכה זיין צו זיין נשמה. איז קומט אויס, אונז האבן געלערנט פארשטייט זיך אז דאס איז נאר א צווייטע צד, אונז האבן געזאגט אז די נשמה דארף מען צוריק געבן צו גאט ביז שפעטער, אקעי, קומט אויס, ווען די זוהר זאגט דא א גרויסע חידוש, ווען מען זאגט אז מען האט נישט געגעבן מיט די שאלה למעשה צום סוף האט מען נישט געגעבן די תורה פאר גוים יא וואס מיינט עס בכלל מען האט נישט געגעבן די תורה פאר גוים די תורה איז נאר פאר אידן וואס מיינט עס א גוי קען זיך מגייר זיין? דאס הייסט עס איז יא פאר גוים וואס האט מען געזאגט פריער דאס אז די גוי פאלגט נישט די תורה ער טוט נישט די תורה לפחות איז עס טו די עקסטענט אז די תורה מיינט מען מיינט מען זיך זיין מענטשליך און די און זיין הייליג און אזוי ווייטער אפשר איז דא אפשר איז דא זאכן וואס זענען נאר פאר אידן סתם פאר היסטארישע סיבות, איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם. אבער וואס מיינט עס? אויך די עיקר תורה, וואס מיינט עס? עס מיינט אז מען האט נישט געגעבן די תורה נאר פאר ווער עס האט א ברית מילה. דאס איז די טייטש. שטייט נישט ממש אין די גמרא, די גמרא איז משמע ס'איז דא א חקירה צו מען קען לערנען תורה פאר גוים, עס רעדט נישט וועגן די ברית מילה, עס הייסט כאילו די ציור אז א גוי מל'ט זיך קען עפעס האבן תורה, שוין פארשטייט זיך אז דאס איז נישט קיין קשיא, אבער ברית מילה מיינט דאך נישט סתם שניידן עפעס א שטיקל הויט. ברית מילה מיינט דאך אז מען טוט די עבודה פון ברית מילה אז מען איז נכנס לברית און אזוי ווייטער עס קען זיין אז מען ווערט זיך בכלל נישט נישט גייר א גר איז ווערט דאך א גר במילה טבילה סאו קען זיין אז עס מיינט ממש דאס אבער על כל פנים אזוי די זוהר זאגט און עס איז מרומז אין מעשות פון אונקלוס הגר און אנדערע אונקלוס הגר איז געווען א מעשה אזוי ברענגט די מדרש אז ער האט געזאגט ער האט געוואלט לערנען תורה, האט אים זיין פעטער איז געווען די מלך עקילס הגר ס'איז מיט חילוקי גרסאות, האט אים געפרעגט, נו פארוואס אז דו ווילסט לערנען תורה גיי לערן תורה, פארוואס זאלסטו דארפן ווערן א איד? האט ער געזאגט אז ניין, די סוד ביי זיי איז, און סאיז דאס די פאקט, ער זאגט אפילו כל מלך, אלע דיינע מלכים, אפילו אלע דיינע שרים וועלן ווילן לערנען די תורה, אויב זיי זענען נישט געמל'עט וועלן זיי נישט קענען, מ'דארף זיין געמל'עט. ווייל ס'שטייט מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל למי שימול מיעקב אים געט ער די תורה אנדערש געט ער נישט די תורה אם אין אדם מל אינו יכול ללמוד איז לכאורה רעדט דאך דא אז ער איז געווארן א גר הייסט נישט סתם ער האט זיך געמל'עט אבער מ'רעדט דאך יעצט מען דארף דאך וואס הא גופא יא פארוואס דארף מען ווערן א גר זאל ער טוהן די תורה זאל ער לערנען די תורה מסתמא מיינט עס ער זאל פאלגן די תורה ער זאל זיך לערנען די מוסר און די דרך הנהגה פון די תורה מיינט נישט סתם לערנען אינטעלעקטואל לערנען תורה מיינט דאך מ'גייט פאלגן די תורה, ס'איז גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, גייט דאך טון די תורה. איז וואס מיינט ער צו זאגן? לערנט די זוהר, און די זוהר איז מעמיד אויף דעם די גאנצע סוגיא, זייער א גרויסע חידוש פון די זוהר, אז ווען אונז רעדן דא אז די תורה געבן יא פאר גוים און נישט פאר גוים, זיי האבן געדארפט געוואלט, מ'וואלט עס געוואלט געבן פאר גוים, אלעס רעדט זיך ארום די שאלה פון ברית מילה. אין אנדערע ווערטער היינט וואס מען זאגט אז די תורה נישט פאר גוים לא עשה כן לכל גוי מיינט עס נישט גוי מצד גוי, עס מיינט גוי מצד דעם וואס ער איז נישט נימול, די רמ"ק זאגט דאס בפירוש דא און ער איז מדייק אין א לשון פון די זוהר דא אז די זוהר זאגט אז גוים האבן נישט קיין חלק האבן גענומען נישט באקומען די חלק קדושת ה קדושת השם וואס א איד באקומט ביי ברית מילה, זאגט די רמ"ק נישט אז זיי האבן עפעס א רשעות מען האט זיי נישט געגעבן, זיי האבן נישט געוואלט. אזוי ווי אזוי ווי די פשט פון יענע גמרא אין עבודה זרה, זיי האבן נישט געוואלט, זיי וואלטן געקענט, זיי וואלטן געקענט מסתפח זיין בחלק בחלקו של הקדוש ברוך הוא, זיי האבן בוחר געווען נישט, נישט פונקטליך צו יעדע פרטיות'דיגע גוי, איך רעד דאך די איידיע. אין אנדערע ווערטער, זיי האבן נישט געוואלט זיך מל'ן, זיי האבן נישט קיין ברית מילה. מ'דארף אוודאי נאך מסביר זיין וואס פונקטליך ס'מיינט ברית מילה, ס'איז וואס איז די, ס'איז סתם נאך איין מצוה, ס'דאך נישט אינטערעסאנט, יא קענסט זאגן אויך אז די תורה האט נישט געגעבן פאר פאר ווער ס'זיצט נישט אין סוכה, מ'רעדט ברית מילה מיינט עפעס טיפער פון דעם, יא אזוי ווי מ'זעהט מ'זעהט גלייך פון די פון די מהות פון ברית מילה, ס'איז עפעס א חותם, ס'איז א זאך וואס געשעט אין די גוף פון די מענטש, דאס הייסט ס'דארף ס'דארף זיין א געוויסע סארט מענטש וואס ער זאל זיין ראוי צו די תורה, און דאס מיינט עס אז מ'זאגט אז די תורה איז נאר פאר אידן מיינט עס נאר מענטשן וואס האבן דאס אין זייער פלייש אין זייער נפש, רוח, נשמה, אין זייער גוף, אין זייער מענטשליכקייט האבן זיי א זאך וואס הייסט ברית מילה. שוין, דאס דארף מען מסביר זיין און מען וועט אנקומען. אבער לויט דעם יעצט אז מען פארשטייט אז די גאנצע שמועס דא פון גוים אידן, נישט גוים, נישטא אזאך גוים אידן, גוים מיינט דאך איז לכאורה א אנדערע ווארט פאר מענטשן וואס האבן נישט די תורה, וויאזוי קען מען בכלל רעדן פון דעם, די תורה איז יא פאר גוים די תורה איז נישט פאר גוים, די תורה איז פאר די וואס אלע מענטשן זענען מקבל די תורה, צו אידן צו גרים צו ווער ס'זאל נאר זיין איז דאך פאר אים די תורה, איז וואס מיינט עס בכלל אז מען רעדט און יעצט וואס מיינט עס בכלל? פארשטייט זיך אין א טיפערע סענס, די פשוטע סענס איז טאקע מ'האט זיי מציע געווען כאילו זיך צו מל'ן כאילו צו ווערן די תורה און נישט צו יעצט אבער אין א טיפערע סענס און פאר דעם קען מען פארשטיין פארוואס מ'רעדט וועגן דעם יעדע מאל ווען די גאנצע שמועס וואס מ'רעדט צי די תורה איז געבן געווארן פאר צי די אייבערשטער איז געגאנגען צו שעיר און געגאנגען צו אדום און מ'האט זיי געוואלט מציע געווען די תורה וואס מיינט דאס? זאגט דער רבי חייא, בעצם דאס וואס ער מיינט איז, אז מען האט דן געווען, און דאס דארף מען טראכטען וואס איז דער דיון, אין וואס איז עס געווען תלוי, און דער זוהר אין פרשת בלק גייט אריין אין דעם בעומק גדול, און איך בין נישט יעצט מוכן אויף צו אריין גיין אין וואס עס שטייט דארט קלאר, אבער די גאנצע סוגיא איז, צו מען זאל געבן די תורה פאר ברית מילה אדער אן ברית מילה. פאר נימולים אדער פאר נישט נימולים? אין אנדערע ווערטער, וועלכע סארט אדם, וועלכע סארט קדושת אדם, וועלכע סארט מענטש פאדערט זיך צו זיין כדי צו באקומען די תורה? און ווען מען זאגט אייבערשטער געגאנגען צו שעיר צו אדום, לאו דווקא די זוהר רעדט דאך זאגט דאך אז דאס איז די תירוץ פאר די קשיא וואס זיי האבן געפרעגט צו וועמען האט מען געגאנגען צו וועלכע גוי האסט געהערט אמאל פון א גוי וואס זאגט אז זיין זיידע יא געדענקט אזוי ווי די אידן האבן א מסורה אז ס'איז געווען מעמד הר סיני געדענקט ער, ס'איז געווען ביי אים אויך, נאר מען האט נישט געוואלט, ס'איז דא עפעס איין גוי וואס געדענקט דאס. זאגט רבי שמעון בר יוחאי אין פרשת בלק, אבער ער מיינט עס נישט דאס, וואס ער מיינט איז, אז ווען די תורה קומט און ער לייגט אראפ זיין סדר השתלשלות, תורה קומט אן צו די אידן, אנדערע ווערטער, קומט אן צו די ספירת התפארת וואס גייט צו די ספירת היסוד צו די ספירת המלכות און אזוי ווייטער גייט עס דאך אדורך יא רעדט דאך יעדער איינער קען די אילן הספירות די פרצוף הספירות גייט דאך פון די קאפ פון די מוחין און וואס די ערשטע פלאץ ווי מען טרעפט זיך למעשה ס'גייט אביסל די אנדערע וועג די ערשטע פלאץ ווי מען טרעפט זיך איז די רעכטע האנט. די רעכטע האנט דאס איז ישמעאל. און מען האט געקוקט אין די רעכטע האנט זאגט די זוהר האט ער געזעהן דארט איז דא פארשידענע צופיל בלוט זאגט ער עס אויף צופיל צופיל צוקער בעצם און די רעכטע האנט האט צופיל חסד איז געווען כאילו א הוה אמינא עס הייסט גייט אדורך דאס איז די פראסעס די סדר וויאזוי מען קומט אן צו די תורה אין אנדערע ווערטער וויאזוי קומסטו אן צו די ספירת התפארת קודם גייסטו חסד נאכדעם גבורה און אין חסד אליינס איז דא א פראבלעם אזויווי יעדע איינער ווייסט און גבורה אליינס איז דא א פראבלעם ביז מען קומט אן צו תפארת און צו די יסוד וואס דאס איז די ברית מילה וואס מען גייט אויף אויף די גוף אויף די תפארת דעמאלטס קען מען געבן קען מען געבן די תורה אין אנדערע ווערטער די גאנצע מעשה פון אדום און ישמעאל מיט די אלע זאכן נישט כפשוטו סך הכל וואס ס'מיינט איז און דאס מיינט עס און דער רבי בחיי זאגט אז די מלכות ארץ רעשה, די גמרא זאגט ארץ יראה ושקטה, שטייט אויך ארץ רעשה אין שירת דבורה, פארוואס איז ארץ יראה ושקטה? זאגט די גמרא אין שבת, די וועלט האט געוואוסט אז די וועלט איז על תנאי, און אויב די אידן וועלן נישט מקבל זיין די תורה, וועט דאך נישט זיין, וועט ווערן אויס וועלט, איז דאך ממש מורא'דיג, ביז שקטה, זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע, זיי האבן מקבל געווען די תורה, האט די וועלט זיך בארואיגט. זאגט רבי בחיי, וואס מיינט דאס? ס'מיינט בעצם אז ווען די תורה האט געהאלטן ביים דעם שלב, ס'האט געהאלטן ביי די סטעפ אין די סדר נתינת התורה, ס'איז געווען נעבן אדום, ס'איז געווען נעבן ישמעאל, דעמאלטס האט די מלכות געציטערט, ווייל די מלכות ווייסט, אז ס'איז נאר דא איין וועג אנצוקומען צו די מלכות, דא קומט מען אן צו די סוד פון ברית מילה, און איך דארף עס זאגן אין די צורה פון די זוהר ווייל אז נישט מאכט עס נישט קיין סענס, אויב מען וויל מ'זאל עס מאכן מסביר זיין בדרך מושכל קען מען אבער קודם דארף מען דאך האבן די צורה. די מלכות, יעדער איינער קען די אילן הספירות, די מלכות האט נאר איין פלאץ ווי צו באקומען שפע, יא. מידת המלכות קען נאר באקומען שפע דורך איין פלאץ וואס דאס הייסט ברית מילה וואס דאס הייסט ספירת היסוד. יא, די מהות ס'איז יעצט נישט ממש א שיעור קבלה ס'איז א שיעור זוהר ס'איז דאך סיי פאני א שיעור זוהר די מהות די די קאנסעפט פון די ספירת היסוד איז דאס איז דאך די טייטש ספירת היסוד. אז דאס איז די וועג, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער למשל, כ'זאג אלעמאל די משל פון א קאמפיוטער, יא? א קאמפיוטער האט אין זיך פארשידענע מוח'ן, האט א פראסעסער, האט מעמארי, האט טוט קען טון זאכן, מאכן קאלקולעישאנס, ס'קען טון אזוי סאך זאכן. און אויך האט ער אוטפוט, יא, אונז רופן אוטפוט דעווייסעס, יא, האט א סקרין, אויפן סקרין קען מען זען וואס די קאמפיוטער טוט, דאס די סקרין איז אזוי ווי מידת המלכות. אקעי. די סקרין ער וויי ער געט עס ארויס און נישט נאר אנדערע ער קען מאכן טוהן זאכן למעשה לאמיר רעדן פשוט פון א סקרין ס'איז אזוי ווי די מראה הייסט דאך מידת המלכות ספירת המלכות ווייל ווען איינער איז א נביא ער וויל זעהן דארף ער גיין אין ספירת המלכות אקעי דאס איז די סקרין יעצט די ווער ס'קען קאמפיוטערס ווייסט אז מ'דארף דאך ס'איז זייער שיין צו זאגן אז ס'איז דא די קאמפיוטער וואס טראכט די פראסעסער און א מענטש איז אויך דא די אלע מידות א קאמפיוטער איז גרינגער צו זעהן ס'איז פשוט'ער אלעמאל מעשי ידי אדם איז פשוט'ער פון מעשי השם. ער טראכט, ער פראסעסט, ער מאכט חשבונות, און ס'דא א וועג וויאזוי צו ארויסשטופן די ווייזן די חשבונות פאר די וועלט, דאס הייסט די ספירת המלכות באופן הכי פשוט די מושג אז ס'געבט עס ארויס. יעדע איינער וואס יוזט קאמפיוטערס ווייסט דאס איז אלס זייער פיין און וואויל אבער מ'דארף טרעפן א וועג ווי אזוי זיי די צוויי זאכן גייען קאמיוניקעיטן. דאס ווער רעדט, ווי אזוי רעדט די פראסעסער פראסעסט און די סקרין ווייזט וויאזוי עס גייט, און ווי אזוי קאנעקטן זיך די צוויי זאכן. מ'דארף זיך קאנעקטן, מ'דארף, אז די סקרין וועט סתם מאכן רענדאם פיקטשערס, אלע מיני קאלערס וואס ס'קען מאכן, וועט דאך גארנישט אויפטוהן, דער פראסעסער וועט טראכטן פון היינט ביז מארגן, וועט זיך אויך גארנישט אויפטוהן, ס'דארף זיין עפעס א דריטע זאך, און ס'איז דא, ס'הייסט א דרייווער, אין א קאמפיוטער שפראך הייסט דאס א דרייווער, דרייווער איז די, דרייווער, ספירת היסוד מיינט דרייווער, די דרייווער. איז א ספעציעלע שטיקל סאפטווער, א ספעציעלע חלק, אינסטראקשענס אזוי ווייטער, וואס וואס טוט ער? ער טרענסלעיט, ער נעמט פון די מח פון וואס ער טראכט די קאמפיוטער און ער לייגט עס אריין אין א אופן וואס די סקרין קען מקבל זיין, און דעמאלטס באקומט עס די סקרין. יא, דאס איז די טייטש מידת היסוד, מידת היסוד, זאגט לערן, לערנט מען אין אר"י, לערנט מען אין קבלה, ער טוט נישט גארנישט, ס'נישט קיין נייע זאך, יא, אזוי ווי. אזוי ווי מ'זעט אין די גוף, כ'גיי נישט, און וועלכע חליל, נאך גארנישט. יא, די ספירת היסוד איז בעצם אזויווי א פייפ, יא. די ברית פון א מענטש, איז נישט מחדש, אפילו די זרע קומט נישט, אמאל פלעגט מען זאגן די זרע קומט פון די מח, אז לאמיר זאגן ס'קומט פון די, פון ווי ס'מאכט די זרע, כלי הזרע, דאס הייסט נצח והוד באמת, די פלאץ ווי די זרע קומט הייסט נצח והוד, דאס איז קלאר. אפשר איז בשור, בשורש קומט עס פון די מח, אבער על כל פנים ער איז נישט, די יסוד מאכט עס נישט. די יסוד סך הכל איז א פייפ. און די פייפ דארף ארבעטן, פארשטייט זיך די פייפ ארבעט נישט, עס האט נישט קיין די כח גבורת אנשים, קען עס קען מען עס גארנישט אויפטוהן, פארוואס ווייל די פייפ ער איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי צו ברענגען, ער איז די ממש ליטערלי א פייפ, און מען טראכט טיפער אין די קבלה נישט נאר אין א מענטש איז נישט נאר ממש א פייפ עס הייסט ער דארף טרענסלעיטן, אפשר איז אזוי אין די באדי אויכעט, כ'בין נישט בקי גענוג, ער טרענסלעיט די אלע זאכן וואס די מח טוט. אין א אופן וואס מ'קען די סקרין קען עס דיספלעיען יא ער מאכט פון אלע סיגנעלס וואס די קאמפיוטער מאכט ער א פיקטשער אדער עפעס נענטער צו א פיקטשער וואס די סקרין קען פארשטיין וויאזוי צו מאכן פון דעם א פיקטשער איז דאס איז סתם א משל פשוט פאר ספירת היסוד איז ממילא און דאס די טייטש ברית מילה וואס מיינט ערלה די ערלה און ערלה אוודאי איז דא אסאך סארט ערלה ס'זענען אונז רעדן ס'איז דא ישמעאל און עשיו באט אין די ענד אוו די דעי כל הגוים ערלים יא ס'הייסט ערלה מיינט א פארשטאפעניש, ערלה מיינט אז סאמהאו די פייפ, נישט אז ס'איז עפעס צובראכן אין די מח, דאס איז א אנדערע פראבלעם, דאס איז נישט די פראבלעם פון ערלה, ס'נישט די, ווען א יינגל ווערט געבוירן, די ערשטע זאך, ווערט געבוירן מיט א פראבלעם, ס'איז דא א ערלה, דאס איז די טבע, מ'רעדט פארוואס ס'איז אזוי און אזוי ווייטער, אבער דאס איז די וויאזוי די טבע פון די וועלט איז. ווערט געבוירן מיט א ערלה, דאס הייסט ער ווערט געבוירן מיט אסאך שלעכטע מידות, ווערט געבוירן מיט אלע מיני יצר הרע'ס, מען קען זען יעדע איינער האט זיך זיין אייגענע יצר הרע'ס, שוין זייער גוט, אבער די ערלה, דאס איז די עיקר פראבלעם, די עיקר חילוק פון א איד מיט א גוי איז א איד האט נישט קיין ערלה און א גוי האט א ערלה, פארוואס? ווייל דא שטייט די גרעסטע פראבלעם, פארדעם אפילו אויב עס איז מתקן זיין אלעס אנדערש, אפילו אויב דאס איז די פלאץ וואו עס איז זיך מתבטא אלע אנדערע פראבלעמען, יא, די יוונים האבן גלייך געוואלט גוזר זיין אויף חודש מילה, יא, דאס דארף פארשטיין גאנץ גוט און דארף מדייק זיין אין דעם, די די ברית מילה, דאס איז וואס ס'ארבעט בכלל, אנדערע ווערטער, דו ווילסט צוברעכן א קאמפיוטער, דו ווילסט, דארפסט נישט צוברעכן די קאמפיוטער, דו דארפסט נאר צוברעכן די דרייווער וואס קאנעקט די קאמפיוטער צו דעם וואס ער רעדט, יא און אויך די אינפוט דעווייסעס גייען אדורך אזא סארט דרייווער, און ס'איז שוין פטור די גאנצע זאך, דארפסט שוין מער נישט גארנישט צוברעכן, קען דער קאמפיוטער קען ווייטער טראכטן, די סקרין קען ווייטער ארבעטן און ס'קען גארנישט טון מיט דעם קאמפיוטער, האסט נישט קיין וועג צו רעדן מיט דעם. אין קבלה גערעדט, כ'ווייס נישט אויב אין קאמפיוטערס איז אזוי, אלע אנדערע פראבלעמען וואס איז דא, אויב די די פראסעסער אליינס האט עפעס א פראבלעם, עט זיך עס ארויסדרוקן איך שיהי' אויך דורך די ערלה. וועגן דעם, די ערשטע זאך וואס מען דארף פיקסן, די ערשטע זאך וואס מען דארף פאררעכטן, די ערשטע זאך וואס מען טוט, די ערשטע תיקון וואס א מענטש דארף, יא אונז רעדן דאך, אדם צריך תיקון, א מענטש איז נישט געבוירן געווארן גאנץ, א צריך תיקון, דארף ער אפשניידן די ערלה אין אנדערע ווערטער דאס איז א זאך וואס א יעדער מענטש דארף אליינס אויספיגערען, איך רעד יעצט אביסל דרך עבודה, די ערשטע זאך אויב מען רעדט עס מפשט יא די ערלה בבשרינו איז שוין ברוך השם מיר האבן געהאט א ברית מילה ביי די אכט טעג און מען האט שוין א ברית מילה זענען שוין אידן ס'דאך געוואלדיג. אויב מען וויל גיין אביסל טיפער די ערשטע זאך די גרעסטע אונז רעדן אסאך מדת היסוד די זוהר ווי יעדער ווייסט אז די זוהר איז שוין גייט באלד זיין שובבי"ם יא דארף מען מתקן זיין די ענין פון ספירת היסוד, דאס מיינט עס, דרך בדרך פנימי, דרך שכלי מיינט עס. דו דארפסט טרעפן א וועג ווי אזוי דיין די עולמות עליונים זאלן קענען רעדן צו דיך, דו דארפסט טרעפן א וועג ווי אזוי די שכל זאל קענען רעדן צו די סקרין, זאל קענען רעדן צו די צו די וועלט. און אויב די וועג איז פארדזשאוועט, די וועג איז פארשטאפט, ס'האט א ערלה, ליטערעלי, ס'הייסט ס'האט א ערלה, ס'איז דא צופיהל חסד ס'איז צופיהל גבורה, עפעס איז נישט גוט, די מיקס איז נישט גוט, די רעספי איז נישט גוט, עפעס איז צומישט, עפעס איז, עפעס איז פארהאקט, דאס קענסטו אלעס טוהן, יעדע איינער האט דאך די, יעדע נפש, יעדע נשמה האט דאך די אלע סגולות, ב ב פאטענציעל האט ער דאך יעדע נשמה, אין סוף סגולות, גענוג אויף צו לעבן, יא זיכער. אבער אויב ס'איז נישטא קיין וועג צו רעדן מיט דעם, האסט נישט קיין טרענסלעיטער, האסט נישט קיין וועג צו עס מתרגם זיין, יא יוסף הצדיק ער קען שבעים לשון, וואס איז די נמשל פון דעם? ער קען טרענסלעיטן פאר יעדע זאך, דאס איז די יסוד דער ענין פון אלע זיבעציג ספירות, אלע שבעים לשון, אלע זיבן ספירות אויבן אים, אינקלודינג אים אליין, און ער קען עס טרענסלעיטן צו לשון הקודש, יא ער קען מאכן פון דעם עפעס וואס מ'קען מיט דעם עפעס טון. ער האט א וועג. ווי אזוי יא דאס הייסט א צדיק יא א צדיק איז איינער וואס איז א מרכבה צו ספירת היסוד פארוואס איז א צדיק א מרכבה צו די ספירת היסוד וואס איז א צדיק א מענטש דארף א רבי א צדיק די גאנצע זאך פון א צדיק איז לאו דווקא האט די גרעסטע מוחין האפענטליך ער קען נעמען אנדערעס מוחין א לאו דווקא האט די גרעסטע מלכות און אזוי ווייטער דאס איז אנדערע מידות צדיק הייסט דאך ספירת היסוד פארוואס גייט אונז אן אזוי שטארק די צדיק די ספירת היסוד די צדיק ער האט אזא סגולה און עס איז דא מענטשן מיט די סגולה און די אייבערשטער זאל העלפן אונז זאלן זוכה זיין צו דעם. וואסערע א שטיקל תורה מען זאגט אים, וואסערע א נקודה מען רעדט פון דעם, א נקודה אין עבודה, א נקודה אין פראקטישקייט און מידות טובות, א נקודה אין תיקון העולם און אזוי ווייטער, ווייסט ער א וועי אזוי עס צו מאכן ריעל. ווייסט ווי אזוי מען נעמט די פראסעסינג פאוער און מען לייגט עס ארויף א פיקטשער אויפן סקרין? ער לערנט חומש רשי, ווייסט ער, דאס איז א צדיק, ער לערנט א זוהר, ווייסט ער ווי אזוי צו מאכן פון דעם הלכה למעשה, ווייסט ער ווי אזוי עס ארויסצוברענגען, ווייסט נישט, מאכן הלכה למעשה קען יעדע איינער, זאגן הלכה למעשה קען יעדע איינער, אבער דארפסט דאך זיין קאנעקטעד מיט עפעס, טראכטן קען יעדע איינער לפי ערך. אבער די סגולה, און דאס איז די אמת'דיגע פראבלעם, אונז רעדן די זוהר זאגט אסאך מאל אז די גאנצע צרה פון די גלות איז די ערלה. מען רעדט דער זוהר זאגט און געדענק אונז פון חנוכה די גאנצע פראבלעם פון בית שני איז אז בית שני איז געווען א גרויסע ערלה משכה בערלתם איז געווען יא וואס מיינט משכה בערלתם אז איינער איז א גרויסע חכם ער טרעפט אלעמאל א וועג פארוואס די איידיעס די תורה די שכל זאל נישט ארבעטן ער האט א קשיא עס איז ער ברענגט צו א ערלה אלעמאל גייט עס מיט כל המוסיף גורע יא מען דארף ברויך נאך א שטיקל און נאך א שטיקל און צום סוף וואס האט מען פון דעם אז מען טאר נישט לערנען קיין חסידיש ספר פארוואס וועסט עס נאך נעמען ערנסט, און אזוי אין אסאך, אין אסאך גאר וואוילע פלעצער כאילו, האט מען געלייגט א ערלה אויף אלעס, יא, א לאק. טאר נישט יעצט לערנען, מען קען עס לערנען אבער נאר נישט נעמען ערנסט, יא, פארוואס? ווייל נישט דא, ווייל נישט דא קיינער וואס האט די יכולת פון מתרגם זיין די שבעים לשון, די באר הייטב, דאס איז די באר, אדער די יסוד הייסט א באר, די מלכות הייסט א באר, די, די, עס איז נישט דא קיינער וואס קען טרענסלעיטן, וואס קען נעמען פון א זאך וואס עס שטייט אזוי, גיי ווייס, מענטשן לערנען זוהר, ער לערנט חומש רשי, ער לערנט שולחן ערוך, נו שוין, וואס קען מען טון מיט דעם, עס איז דא אסאך שלעכטע וועגן, עס איז דא אסאך ערל'דיגע וועגן וואס מען טוט מיט דעם, יא ער לערנט, עס קומט אים אויס אז מען דארף נאר שרייען געוואלד א גאנצע טאג, דאס איז א ערלה. דער צדיק, ער האט אזא סארט ריינקייט, ער האט אזא סארט סגולה, ער ווייסט ווי אזוי צו מאכן פון יעדע זאך תכלית. ער ווייסט און מאכן פון די זאך יא נישט סתם תכלית קען יעדער איינער אויכעט שרייען ער ווייסט וויאזוי צו נעמען און די גייסט צום צדיק און די זאגט ברענגט אים דיין שאלה אדער די ברענגסט אים דיין תורה אדער ער קומט פון די תורה נישט קיין חילוק פון וועלכע דירעקשאן און די זעהסט דאס איז ממש א צדיק אויב איינער קען אזא איד זאל ער זיך מתדבק זיין אין אים אדער זאל ער ווערן זיין תלמיד זאל ער ווערן די מלכות זאל ער ווערן די לבנה פאר זיין זון אז ער זעהט א איד וואס א סימן פון א צדיק. אז ווען ער לערנט עפעס, און א זאך וואס איז נוגע, א זאך וואס איז פנימיות התורה, א זאך וואס איז מחשבה, ווייסט ער ווי אזוי עס צו מביא זיין לידי מעשה, ער ווייסט ווי אזוי, מביא לידי מעשה איז נישט קיין אזא גוטע לענגוויטש ווייל ס'מיינט אז ער זאגט אלעס למעשה, אזוי, כ'מיין נישט דאס, אז ס'מיינט א מענטש וואס ווייסט ווי אזוי צו. אריבערט, מתרגם זיין, דאס איז די בעסטע, א מתורגמן, דאס איז א צדיק, ער טרענסלעיט די אור אין א וועג וואס דו קענסט באקומען די אור, וואס דו קענסט פון דעם עפעס מאכן, וואס דו קענסט עס אליינס זעהן, וואס דו קענסט עס אליינס, מ'קען דאס רופן די יכולת פון קאמיוניקעישן, דאס איז בעצם די טייטש פון קאמיוניקעישן, אבער עס גייט טיפער פון דעם, מ'דארף קענען מאכן פון די אור א זאך וואס מ'קען עפעס טון מיט דעם. האט נישט קיין ערלה, און עס איז ממש א ערלה, עס הייסט אונז זענען מורא'דיג פארשטאפט, און א מענטש קען לערנען יארן לאנג גמרא און ראשונים און זוהר און אחרונים און חסידות און פילאזאפיע און אלעס, און עס איז פארשטאפט, עפעס איז ראנג, ערגעץ איז ער נישט אנגעקומען, ער האט דורכגעגאנגען די יום השביעי, אלע זיבעציג שפראכן האט ער, ער איז נישט אנגעקומען צו די יום השמיני, נאכנישט געמאכט די ימול בשר ערלתו, מיט אנדערע ווערטער נאכנישט קיין קדושת ישראל. ער האט נאכנישט רעדי צו באקומען אלס די תורה און דאס איז די וועג, די תורה איז יעצט יעצט, די תורה גייט אדורך די וועג, מען מוז גיין צו הר שעיר, מען מוז גיין צו הר פארן, מען מוז גיין צו די אלע פלעצער ווייל דאס איז דאך די סדר התורה, מען דארף בויען אביסל חסד, מען דארף בויען אביסל גבורה, מען דארף בויען לאוו, מען דארף בויען צמצום, מען דארף בויען פיער, מען דארף בויען ערנסטקייט, די אלע זאכן דארף מען בויען, אבער די אלע זאכן דארפן דאך אנקומען צו די מלכות, מען דארף דאך קענען פון דעם ווייזן א מראה דמות כבוד השם, דארף דאך פון דעם מאכן א וועלט וואס עס לייכט, וואס איז HD פאר קעי, וואס איז עיטש קעי, איך ווייס ווי מען האלט, וואס ווייזט א געוואלדיגע אור אויף די וועלט, און פארוואס טוט עס עס נישט, ווייל די ערלה איז מקטרג, די ערלה איז סותם די ברית, און אויב מען וועט געבן די תורה, דאס איז די זוהר זאגט, די מלכות האט מורא'דיג געציטערט, אויב מען וועט געבן די תורה פאר די ישמעאל, אנדערע ווערטער מען וועט געבן די תורה מיט א ערלה, א שאד א שאד ס'וועט נאר מאכן ערגער די וועלט. מען וועט געבן די תורה פאר ישמעאל מיט אנדערע ווערטער מען וועט געבן די תורה פאר ערלים. פאר בן עשו און ישמעאל. ס'וועט זיין זייער גוט ס'וועט זיין אזוי ווי ס'זעט אויס די תורה ביי אסאך אידן היינט. ס'איז פעק אויף פעק מיט תורות מיט מחאות מיט אזהרות מיט דרשות מיט תשובה מיט און ס'לייכט נישט ס'נישט מוליד יא ס'איז א עקר ס'גייט נישט אריין קיינמאל די ספירת המלכות ס'גייט נישט כמכחול בשפופרת ווייל די קאצקער רבי האט געזאגט מ'דארף תורה דארף זיין כמכחול בשפופרת סארי אויב איך רעד ס'דארף ס'דארף אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה יא ענק ווייסן די סוד פון דעם פסוק ס'דארף באלייכטן די וועלט ס'דארף ס'דארף זיין לעבעדיג ס'דארף זיין עוד יוסף חי יא ס'דארף זיין דארף קענען מאכן עפעס. און דאס איז די ערשטע יסוד, דאס איז די ערשטע הקדמה. איך האב נאכנישט אפילו גערעדט וואס די מדריגה פון שי, שביעי און שמיני, וויאזוי אפשר קען מען אנקומען צו די אלע זאכן. און וואס איז מער וועלן מיר ממשיך זיין די מדות די מדות פון ברית מילה און די מדות פון שבת וואס איז קודם צו דעם און אזוי ווייטער. אבער דאס איז די ערשטע זאך וואס אונז האבן מיר אויפגעטון, אז דאס ווען אונז זאגן אז די תורה דארף געבן ווערן פאר די אידן און די חשש אז מען קען עס געבן פאר די גוים און די הוה אמינא, אז די הוה אמינא איז א גוטע הוה אמינא ווייל יעדער איינער וואס לערנט תורה לערנט פאר דעם, מען דארף דאך, מען קען נישט אננעמען פון דעם. אבער די עבודה, די, אונז רעדן, אויב מען, אויב מען טראכט פון שובבים, מען וויל מתקן זיין די ספירת היסוד, וואס אויף דעם גייט דאך טאקע די גאנצע מעשה פון, יא זיי האבן געזאגט מען האט געבויט די יסודות, און יעצט דארף מען מאכן זיכער אז ס'גייט דורך די ריכטיגע יסודות, אז די תורה קומט אדורך, סאו איט קאמס טרו טו אס, יא? אר יו קאמינג טרו קלער? כ'הער דיך קלאר? קענסט זיך צוריק זאגן? יא? טען פאר, כ'הער דיך צוריק? דאס הייסט אז די מדת היסוד ארבעט, יא? אז איינער הייבט אויף די טעלעפאן מיט די תורה און זאגט האלא, האלא, תורה. כ'הער נישט, ס'דא סטאטיק, דאס הייסט די ספירת היסוד איז דא א ערלה, ס'איז פארשטאפט. אז די תורה הערט צוריק אז ס'איז דא א טו וועי קאמיוניקעישאן, ער רעדט הערט די תורה און די תורה הערט צוריק צו אים, דאס הייסט אז די יסוד איז קלאר, אז די יסוד איז מחובר מיט די מלכות, דעמאלט די תפארת וואס הייסט די תורה, גייט דורך די יסוד צו די מלכות, און מ'קען פון דעם מאכן עפעס, ס'קען ווערן א ביוטיפול וועלט פון דעם. אויב די יסוד איז פארשטאפט, זאגט די מלכות, ארץ יראה. ס'שרעקט זיך, ער וועט גארנישט האבן פון דעם, אפשר דעם, אפשר דער, אפשר עשו וועט עפעס פון דעם האבן, אפשר די מדת הגבורה וועט ווערן נשגב, אפשר וועט זיין גרויס און דאס, אפשר וועט זיך חסד נשגב געווארן, אבער תכלית וועט נישט זיין, דאס איז א איידלע זאך, אמאל איז עס שווער, ס'איז פשוט בתכלית א פשטות, אבער סאמטיימס איז עס מי זה יבחין, צו איינער וואס האט א תורה פון ספירת היסוד וואס ס'מאכט אים פאר א אנדערע סארט מענטש, ס'דרייט איבער די וועלט, און איינער וואס איז, ס'מאכט זייער גראב זיינע הענט, ס'מאכט זייער גראב זיין עשו, זיין ישמעאל, אבער ס'איז נישט קיין יסוד, ס'איז נישט קיין עס איז נישט קיין צדיק, דאס איז נישט די שליי, קיין שלימות. איז עד כאן איז גענוג פאר היינט. יהי רצון מען זאל עפענען די פארשטאפונגס, מען זאל גיין צו א גוטן פלאמער און אויפעפענען אלע שטאפערייען וואס איז דא אין די ערלה, וואס איז ספירת היסוד, מען זאל קענען באקומען אזא קלארן פייפ, אזא קלארן דרייווער, אזא קלארן פאסיט, וואס איז עס נביעה פון דעם די תורה, וואס איז ויחי יעקב, וואס איז לעבעדיג, וואס איז נביעה פון דעם די תורה, און דעמאלטס די רגע וואס מען האט דאס, איז דאך אלעס גוט, האט מען דאך אלעס, קען מען צולייגן צוקאנעקטן די יסוד צו א חסד, וועט מען הערן חסד, מען צוקאנעקט דארף מען א גוטן מייקראפאן, א גוטן גוטן קאנעקשאן, ווי וואס וועט עס צוקאנעקטן, וועט עס צוקאנעקטן פארשטייט זיך, זאלסט צוקאנעקטן צו נישט גוטע פלעצער, צוקאנעקטן צו. צו נגלה וועט מען פארשטיין וואס נגלה וויל פון אונז, מ'וועט זיך צוקאנעקטן צו נסתר, מ'וועט פארשטיין וואס נסתר וויל פון אונז, מ'וועט זיך צוקאנעקטן צו פילאזאפיע, מ'וועט פארשטיין וואס פילאזאפיע וויל פון אונז, וכהנה וכהנה וכהנה, און יהי רצון אז מ'זאל, אזוי ווי דער זוהר זאגט, מ'זאל קאנעקטן די, היינט איז ערב שבת, דאס איז די יסוד, עס קאנעקטן מיט שבת, מ'זאל קענען טרעפן א וועג צו אריינברענגען די וועלט אין די. עולמות עליונים, יא, די עולמות עליונים אין די וועלט. עס זאל זיין א ספירת היסוד, מען זאל מוחה זיין די צדיק פון אלע מיני קליפות וואס מען זאגט אויף די ענין פון די צדיק, אלע מיני שטותים, אלע מיני אמונות טפלות. און א גוטן שבת.